שמואל א', פרק ט"ז, אזוי ווי אונז האבן געלערנט פריער אז דער אייבערשטער האט מואס געווען במלכות שאול נאכדעם וואס ער האט נישט געפאלגט ריכטיג דבר השם אין מלחמת עמלק, גייען אונז לערנען ווי דער אייבערשטער בעצם גייט ווייטער, ער ווערט נישט פארלוירן, ער גייט מאכן א נייעם מלך, אזוי ווי אונז האבן געלערנט ביי די מלוכה פון שאול, ס'איז דא אסאך סטעפס, גייט נישט אין איין מינוט ווערן א מלך, דעמאלטס איז געווען פראבלעמען מיט די פלישתים און אנדערע גוים, זעט אויס ס'נישט געווען פשוט מצד די אידן זאל מקבל זיין שאול אויף זיי למלך און אזוי ווי קל וחומר איז דא די מלכות פון דוד נישט געשען אין איין סטעפ, חוץ פון די אלע חיצונית'דיגע פראבלעמען וואס זענען דא, איז דאך דא שאול אליינס וואס איז שוין געווען דער מלך ווען לכד המלוכה האט געווען א שטארקע מלך, און זייער גוט אז די נביא קען זאגן קרע השם את ממלכות ישראל מעליך אבער ווי דאס למעשה צו טוהן איז מסוכן, איז נישט קיין פשוטע זאך. איז גייען אונז לערנען אזוי ווי עס איז געווען ביי שאול אז ס'דא אזויווי א משיחה בסתר באהאלטענערהייט אדער א קליינע עולם, זייער ווייניג מענטשן האבן געזען ווי שמואל האט מושח געווען דוד, און שפעטער די גאנצע המשך המעשה איז די מעשה ווי אזוי דאס איז מקים געווארן למעשה ווי אזוי ס'איז ארויסגעקומען לידי פועל ביז נאך שאול איז געשטארבן דעמאלטס איז געווארן די מלכות פון דוד אליינס קלאר. און די סיכום המעשה איז אז די אייבערשטער האט געשיקט שמואל מושח צו זיין איינע פון די קינדער פון ישי בית הלחמי, ס'איז אויסגעקומען אז דאס איז געווען דוד, ער האט אים מושח געווען, און די עיקר תוצאה פון דעם איז געווען אז די רוח השם, די השראת השכינה, די רוח הקודש, די נבואה וואס איז געווען בעצם ביי שאול איז אריבער געגאנגען פון אים און ס'איז געגאנגען צו דוד, יעצט דוד האט באקומען רוח השם און שאול פארקערט האט באקומען ובעתתו רוח רעה מאת השם, ער איז געווארן ווי זאגט מען מפרשים דעפרעסט, ער האט פארלוירן די השראת השכינה וואס איז געווען מיט אים ביז יעצט און ס'איז געגאנגען צו דוד, הגם די חיצוניות האט זיך גארנישט געטוישט ער איז נאך געווען דער מלך, אבער די שכינה איז נישט געווען מיט אים. און, איראניש אדער אינטערעסאנט פון די מעשה איז, אז וואס האט מען געטון אז שאול המלך איז געווען דעפרעסט, פארלוירן, האט מען געזוכט איינער וואס איז א יודע נגן, וואס ער קען זינגען און ער קען אים אביסל אויפהייבן די ספיריט ווי מען זאגט. ווער איז געווען דער וואס גייט מרומם זיין רוחו של שאול? טאקע דוד בן ישי וואס ער, מען האט אים געזאגט פאר שאול אז ער קען זינגען, ער האט אים געברענגט, ס'הייסט ממש דא זעט מען, די רוח איז געגאנגען פון שאול צו דוד און יעצט אפילו שאול המלך דארף אנקומען צו דוד כדי זיך מחזק זיין די רוח. ס'איז אביסל פרטים פון די מעשה. קודם כל, שמואל האט מען געלערנט פריערדיגע פרק אז ער האט זיך מתאבל געווען על שאול, ער איז געווען מורא'דיג צעבראכן אז המלכת שאול נישט געלונגען, די אייבערשטער די ערשטע זאך געזאגט וואס ביסטו מתאבל על שאול, קום, ער איז נישט די מלך, נעם, פיל דיך אן דיין קרן, דיין באטל מיט שמן און גיי, גיי צו ישי, דארט איז דא א מלך, א נייע מלך. און וואס זאגט שמואל די ערשטע זאך, איך קען עפעס גיין ושמע שמואל והרגני, שאול וועט מיך הרג'נען, איך קען עפעס גיין מושח זיין א צווייטע מלך אויפן פרהסיא, פון דא לערנט די גמרא אין פסחים אז ביי שכיח היזקא טאר מען נישט אריינלייגן אין סכנה, ס'איז מורא'דיג אפילו די אייבערשטער אליינס האט געזאגט פאר שמואל ער זאל אזוי טון, אבער ער האט געוואוסט אז ס'איז א סכנה, מ'דארף טרעפן א עצה. האט אים דער אייבערשטער געזאגט א עצה ער זאל מאכן אזא קעמופלאדזש זיך באהאלטן, ער זאל נעמען א בקר, זאגן אז ער גייט מאכן א קרבן, רופן ישי און זיינע קינדער צום סעודה פון די קרבן, אזוי ווי אונז האבן געלערנט פריער, דאס איז געווען די סדר פון שמואל באופן כללי, אויך איז שאול המלך איז נמשח געווארן ביי אזא סארט סעודה, ממילא וועט שאול נישט חושד זיין, ער האט סתם געזאגט ביסט געגאנגען מאכן א קרבן, דעמאלס זאלסטו מאכן די. משיחה. וכך הווה, זיי קומען בית לחם, זיי קומען די חשובי העיר לקראתו, זאגט נו וואס גייט דא פאר? האט ער געזאגט איך בין געקומען מאכן דא א קרבן, מ'זעט דא אז שמואל האט געהאט עפעס א ענין צו מאכן קרבנות אין פארשידענע פלעצער, יא ס'איז א במה אבער אויף פארשידענע פלעצער. און האט ער געזאגט מ'זאל זיך צוגרייטן און קומען ישי מיט זיינע קינדער, האבן זיך אלע צוגעגרייט, און ס'איז געקומען דער ערשטער דער גרעסטער געהייסן אליאב, און דאס איז די צווייטע זייער וויכטיגע נקודה אין די מעשה און שאול האט געזאגט אה דא איז ער נגד השם משיחו דאס איז די משיח וואס מען האט געמיינט וואס זאגט דער אייבערשטער פאר שמואל ניין אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו איך וויל נישט אים ניין כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב דאס איז קעגן שאול קעגן שמואל, זיי אלע, שמואל האט זיך געהאלטן א רואה, אנכי הרואה, שמואל, שאול איז געווען משכמו ומעלה גבוה, געווען א הויכע א שיינע, עס האט געפאסט, יעדער האט געהאלטן אז ער גייט זיין דער מלך, דאס זאגט דער אייבערשטער, דאס איז שוין נישט דער וועג, דארפסט וויסן, איך קען קוקן ללבב, איך קוק נישט אויף ווער ס'איז די העכסטע אזוי ווי שאול, איך קוק אויף וועם איך וויל. און אזוי איז געגאנגען נאך אליאב אנדערע קינדער, אבינדב די נעקסטע זון פון ישי, און נאך זיבן זון סך הכל, און קיין איינער פון זיי האט די אייבערשטער געזאגט נישט דעם מיין איך. און וועגן ווער, נו ווער מיינט מען יא, האט שמואל געפרעגט פאר ישי איז דא נאך איינער, זאגט יא עס איז נאך דא איינער, די קלענסטע מען האט אים אפילו נישט גערופן צום סעודה ער איז בצאן, ער איז רועה את הצאן. האט מען אים געברענגט און ער שטייט ער איז אדמוני ויפה עיניים וטוב רואי יא עס איז דאס שיין נישט גבה קומתו אבער אדמוני עס געהאט רויטליכע און געהאט שיינע אויגן אויסגעזען שיין און די אייבערשטער זאגט יא אים איז עס זיי מושח און שמואל האט גענומען די קרן השמן און מושח געווען און אזוי ווי זיי האבן גערעדט איז געקומען די רוח אויף אים און אויף שאול איז געקומען א רוח רעה עבדי שאול האבן מציע געווען צו נעמען איינער וואס ער קען זינגען און ער וועט מאכן וטוב לך, ס'וועט בעסער מאכן די רוח פון שאול, און מ'האט געטראפן טאקע בן לישי בית הנחלי, הלחמי וואס ער איז א יודע נגן, א גיבור חיל, ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו, דאס הייסט אלע שבחים פון דוד, האט שאול געשיקט מלאכים צו ישי און געזאגט ברענג מיך דיין זון דוד, און טאקע ישי האט עס מיטגעשיקט מיט חמור מיט א לחם, און ער איז געגאנגען צו שאול, שאול האט אים מורא'דיג ליב געהאט, און ער האט געשיקט פאר ישי בעטן רשות זאל ער קענען האלטן ביי זיך, און ווען עס איז געווען א רוח אלקים רעה צו שאול, איז דוד געקומען און געזינגען, און עס איז בעסער געווארן פאר שאול המלך.